די שורות פון דער פאעמע וואס וועלן זיין געדרוקט ערשט אין דעם נומער דרײַ און דרײַסיק גאלדענע קייט, פיל איך ווי סוצקעווער שרייבט אויף יענער וואונדערליכער וואלט עס געקענט אנרופן, אויב מעגליך וועט איר עס פארשטיין אין וועלכן זין איך זאג עס, אויף דער חרטומים שפראך ווי די ביבל האט עס פארמולירט אויף יענער געהיים שפראך פון פאעזיע, וואו א ריר און א הויך און אן אטעם און א באריר און א ווייבריר ברענגט אין באוועגונג אין א צווייטנס הארץ א סטרונע, און די סטרונע הייבט אן צו קלינגען און ניגענען, און זי קען שוין מער נישט אויפהערן. ס'ווערט אייביג א געזאנג, אייביג ליד, אפילו ווען דאס איז בלחש, אפילו ווען ס'איז נאך נישטא דער ווארט און דער פארעם און דער לבוש דערפאר, עס קלינגט אפ פון אייביג ביז אייביג. אזוי זינגט, אזוי רעדט צו מיר שטענדיג סוצקעווער'ס ליד. דער חבר פארזיצער האט געזאגט אז איך זאל פארשטעלן דעם היינטיגן גרויסן גאסט, דעם גרויסן פאעט, און מיר מיין גרויסער ברודער, מיין גייסטיגער ברודער. איך וועל עס טון דורך דריי לידער וואס זענען איין ליד וואס איך האב געשריבן ווען איך בין געוואר געווארן אז אחי חי, אז דער ברודער מיינער לעבט! ווייל דאס הארץ האט געציטערט און די בלוטן זענען אנטלאפן אין פחד, און אן אימה האט מיך איינגעהילט ביים יעדן געדאנק וואס איז געווארן פון אברהם סוצקעווערן. ווען איך בין געוואר געווארן אז יוסף, אז אברהם לעבט, און געוואר געווארן בין איך דאס דורך דעם וואס ער האט ווידער צוגעשיקט לידער, דאס אידישע ווארט האט ווידער געקלונגען, סוצקעווער'ס ליד האט ווידער געזונגען, סוצקעווער'ס דיכטערישע געהיים שפראך האט ווידער אנגעפאנגען צו מיר צו רעדן, דעמאלטס האב איך אנגעשריבן די דריי לידער. דריי סאנעטן צו אברהם סוצקעווער. זוניג האָט די זון געזונגען פון דיין ערשט געזאַנג, וואָס האָט אָפּגעזוכט מיך פון דיין ווילנער ליטע. כ'האָב געקוואָלן ערשטע טריט, אַזוי געניטע וועלן זיך צעפלייצן אין אַ בלישטשנדיקן גאַנג. ביסט געגאנגען און דיין ליד'ס אינטימסטע סוויטע זענען ליכט און קלוגע לויטערקייט און איידל קלאנג. גלייך א נסתר וואלט אמאל מיט מיסטישן געדאנק איינגעגראבן טיף און ווייט. פון פרעמדער שליטה אונטער ווילנע'ס שטייפער ארעמקייט, א גאלדן הארן און געווארט אויף דיר אלע שווערע יארן. ביסט געקומען אין דער רעכטער צייט און אין די הענט פריי גענומען דעם פאר דיר באשערטן אינסטרומענט.

האסט באגעגנט גורל'ס גרויליגסטע באזוכערס, אונז באשערט געדיינס, געקריצט מיט טאט אויף לוחות, פעסטער פיל פון שטיין, און אייביגער פון שלעכטס און מארד. ווען די ערד געווען א שאול מיט גאלע רוחות. ווען דאס מינדסטע אידן הארץ האט קלאפן נישט געטארט, ווען דער טייוול האט געשפילט זיין לעסטערישסטע קארט אין אזארט פון ברוין און שווארצע זאווערוכעס, ביסטו דאן געלאפן צו דיין ווייטסטער מעטע. פון פאנאר, פון קעלערן אין ווילנער געטא, ביז באהעלטעניש אין טרונעס, בלאטעס, פעלד און וואלד, האט דיין גאלדן הארן דורך דער פינסטערניש געשאלט. האסט א וועלט מיט אונדזער אומקום זאטע פעטע, צום געריכט גערופן און אליין אין פיין געשטראלט. ווידער איז דיין ליד געקומען רייף מיט טרויער, מיט דערקענען ביז פאררעטערישן סאמע דנא ס'רשעות

טראָג מוט צו דעם פֿאַרװיסטן ייִדיש-טױער און אױף ייִאוש זאָגן נײן און אױף בטחון זאָגן יאָ. שטײַג, געטרײַער יונגער, ליבער ייִדיש-זינגער, צינד די ליכטער פֿון דײַן זעל. זאל ווערן גרינגער אין דעם חושך וואס אונז האלט פארוויקלט און פארראלט. ווי אלט ווילנע די מתנגדישע האט דאן געוואלט ווערן חסידישער און לירישער און יונגער, זוכט איצט דאס גאנצע פאלק דיין הארן ליכטיגן פון גאלד.

געערטע פארזאמלטע, חבר יעקב גלאנץ האט מיר ערשט איבערגעגעבן אז ער איז נעכטן נעכטן געווען ביי לייוויקן, און לייוויק האט אים געבעטן ער זאל פאר אים לייענען עפעס פון סוצקעווערס, און ער האט געוואוסט און אזוי ווי ער האט געוואוסט אז ער פארט אהער,

טייערע ברידער און שוועסטער פון קאנאדע, טייערע און הארציגע חברים געקומענע דא צו מיר, צו דערנענטערן זיך, צו דערפרייען מיר און צו דערפרייען די אידישע ליטעראטור. זייער אנגעזעענער און ליבער חבר דאקטער סימון פון ישראל פארשטענדיג אז איך דערמאן זיך אז ס'איז דא א קאנסול און איך בין א בירגער פון א לאנד, גיט עס מיר אזא וועג מיט אסאציאציעס און מיט ניסים און מיט וואונדערס. איך בין גליקליך וואס איר זייט היינט מיט מיר. ווי איך זאל וועלן זיין ניט סענטימענטאל, איז דאס מיר היינט שווער. און איך וויל אייך זאגן טייערע חברים און פריינט, איר זאלט מיר גלייבן, איך בין שוין דורכגעגאנגען יענעם פייערטיגל, וואס איך נעטיג זיך ניט און איך דארף ניט זאגן סתם ווערטער אדער מליצות, כ'האב דאס אייגנטליך אמאל אויך ניט געזאגט, כ'האלט ניט פון דעם. בכלל האב איך שטארק מורא פאר ווערטער, פארן שטראם פון ווערטער וואס האט זיך געלאזט איצט איבער דער וועלט, און שאפט אפט א פוסטקייט, טאקע די ווערטער גופא. אבער היינטיגער אוונט דא, און פון דעם ערשטן טראט וואס איך האב געשטעלט אויף אייער באדן, האט מיר עפעס ארומגענומען מיט אזא היימישקייט, און איך האב דערפילט אויך אין דער לופט דעם ריח פון מיין אלטער הייליגער היים ווילנע, וואס ביז איך וועל האלטן אפן די אויגן וועל איך איר ניט פארגעסן, און ניט נאר איך וועל ניט פארגעסן, איך וועל ציען פון איר די יניקה, ווי גרויס און ווי מעכטיק עס זאל ניט וואקסן מיין ניי פאטערלאנד, אונזער אלעמענס לאנד ישראל. וואס איז דער אמת? און אט איצט אז איך בין פאר אייך, מיט אייך, און איך בין אזוי דורכגענאדלט מיט נייע געפילן, נייע כוחות, קען איך אבער ניט פארגעסן די צוויי ווייסע קעפ וואס ליגן ווי געלעמטע אין צוויי העקן פון דער וועלט, דוד פינסקי אויפן הר הכרמל וואס איך האב אים געזען מיט עטליכע טעג צוריק, און וואס האט זיך איינגעקלאמערט מיט זיינע נעגל אין מיר, איך זאל ניט אוועקגיין, און האט צו מיר א זאג געטאן ווי אין א טראנס. אלע זייגערס האבן זיך אפגעשטעלט, דריי אן די זייגערס. און דער ליכטיגער פאעט פון אונזער דור, ה' לייוויק, האט דא אנטקעגן, דאכט זיך ניט ווייט, דער צווייטער ווייסער קאפ ליגט פארשטומט, און ערלויבט מיר, טייערע פריינט, מיט דער לופט פון ארץ ישראל וואס איך טראג אין זיך,

ווען דא לעבן מיר עפעס אזוי אויסטערליש. צוויי פון די וויכטיגסטע פארשטייער פון דער יידישער פאעזיע אין אמעריקע און אויך אין דער וועלט

טרויעריג וואס אזוי ווינציג זיינען געבליבן פון די יונגע. אי בין איך אויסערגעווענליך גערירט ווען איך זע דא לעבן מיר י. י. שווארץ, און נאך ניט קענענדיג אים, אבער קענענדיג זיין פאעזיע, און געדענקען נאך דעם רעפעראט פון משה קולבאק וועגן זיין קענטאקי אין ווילנא שטאטזאל איז מיט עטליכע יאר צוריק ווען י י שווארץ איז אלט געווארן זיבעציג יאר ביז הונדערט און צוואנציג קלינגט מיר זלמן שזר פון ירושלים קום גלייך צו פארן מיר וועלן פייערן אין ירושלים א אידישן פאעט און דאס איז געווען אין די סיני טעג, בין איך געקומען אין ירושלים זיך צונויפגעקליבן א פאר הונדערט אידן, שזר איז געווען דער פארזיצער, און דוב סדן דער פראפעסאר פון דער אידישער ליטעראטור אין אוניווערסיטעט אין העברעאישן האט גערעדט, און ברוך צוקערמאן, און אנדערע, און איך האב געלייענט אויף יענעם אוונט מיין אקערשט אנגעשריבענע פאעמע אין מדבר סיני לכבוד י י שווארץ, און איך האב געפילט אין יענעם אוונט דעם נצחון פון דער אידישער דיכטונג, י י שווארץ דער גרויסער אידישער פאעט, דער מחבר פון קענטאקי און פון יונגע יארן, און אט קום איך פון די סיני בערג און ברענג פאר אים א מתנה, א הייס ליד נאך געבראכט פון דארטן, פון אונזער אייביגן וואנדערוועג, פון אונזער וועג צו באפרייאונג. מיר האט זיך דעמאלט אויסגעדוכט אז ס'איז שווער גאר פאר מיר עפעס א אנדער מתנה צו ברענגען א אידישן פאעט. און מיינע ליבע פריינט. אהרן לעיעלעס איז מיין נאענטסטער חבר. ער איז איצט זיבעציג יאר געווארן. און איך ברענג פאר אים מיין גרויסע טיפע ברכה פון ארץ ישראל און פון מיין היים. לעיעלעס איז געווען דער צו וועלכן איך האב עפעס אינטואיטיוו. פילנדיג די נאענטקייט צווישן אונז פערזענליך און צווישן אונז ווי פאעטן, געשיקט מיינע לידער ערגעץ אין א קאלטן יאנואר טאג פון ווארשע, און זיין בריוו איז געקומען צו מיר ווי א בשורה טובה, מיט אזויפיל מענטשליכקייט, מיט אזויפיל ווארעמקייט, עפעס איך גלייב זיך ניט. אז איך טרעף זיך איצט מיט אים, און איך בין גליקליך וואס איך בין גראד געקומען צו זיין זיבעציג יאריגן געבוירן טאג. זייענדיג אין געטא, און וויסענדיג אז איך בין ניט קיין אויסנאם, ניט אויסדערוועלט פון קיין אנדערע, האָב איך איבערגעוואָרפֿן די חורבֿות פֿון די ביכער פֿון די ביבליאָטעקן און איך האָב אַרויסגעפֿונען, אויסגעפֿונען, זײַן פּאָעמע שלמה מולכו און איך האָב דאָס, ווי דער ליטעראַרישער, אַזי צו זאָגן, איך גלייב זיך אַליין ניט, ווי אַזי דאָס קען זײַן, ווי ליטעראַרישער אָנפֿירער פֿון געטאָ-טעאַטער, האָב איך פאַר די פאַרפּייניגטע, צום טויט פאַרמישפּטע אידן אויפגעפירט, געהאָלפן אויפפירן, זיין וואונדערליכע דראַמאַטישע פּאָעמע שלמה מולכו. מיט דעם האָב איך דעמלט געצאָלט מיין פריינדשאַפט-חוב און מיין דיכטערישן חוב מיין גרויסן ברודער, און דעם גרויסן פאעט א. לעיעלעס לאנג זאל ער לעבן! חברים איך בין היינט שיכור ולא מיין, און אייב אביסל יא מיט יין איז עס נאך שטארקער. איך בין שטארק גערירט וואס חברים זענען געקומען פון ניו יארק און פון מעקסיקע. מיין חבר יעקב גלאנץ, א אינטערעסאנטער אידישער פאעט, וועלכן כ'האב זיך באקענט אין תל אביב, וועלכן איך האב אויפגענומען אין תל אביב, און מיין חבר מאיר שטיקער, איינער פון די אינטערעסאנטסטע יונגע פאעטן. נאך איין ווארט פון די יונגע, און איך האב איבערגעלייענט זיין בוך אידישע לאנדשאפט מיט עטליכע חדשים צוריק, און ס'איז געגאנגען אזא גרויסער רעגן, און דער רעגן און דער גארטן לעבן מיין שטוב האט עפעס באקומען מיטאמאל דעם קאליר פון זיינע לידער, וואס האבן אין זיך די שטימונג פון רעגן און פון אויפרעגן, בין איך געווען גליקליך וואס איך האב דערשפירט דעם פרישן טעם פון אמת'ער, עכטער, אידישער דיכטונג, און כ'האב דעמאלט אט די דאזיגע געפילן אויסגעגאסן פון הארצן, און איך האב עס אים געשריבן אין א בריוו. און אייך אלעמען מיטן פארזיצער בראש חבר בערמאן וואס כ'האב אייך מיט עטליכע טעג צוריק דערקענט און איר זענט א היימישער איד, האט ליב אידישע פאעזיע, ביי מיר איז דאס די מאס. ביי מיר איז דאס די מאס. מעג זיין דער מענטש א מיניסטער, א גאט אליין, ער האט ניט קיין חוש פאר קיין דיכטונג, קען ער זיצן אויפן טראן, אבער ניט פאר מיר, איך וועל זיך פאר אים ניט בייגן. און גאר באזונדערס נאר אפאר ווערטער. אבער די פאר ווערטער זענען אנגעלאדן מיט אסאך ליבשאפט צו מיין חבר מלך ראוויטש וואס לעבט דא מיט אייך, און איך וועל זאגן קורץ ווייל פאראן געפילן וואס שווער זיי ארויסצוזאגן.

איז פארגעקומען אין ווילנע א פייערונג פאר משה בראדערזאן זכרונו לברכה, האט ער יענע פייערונג אנגעהויבן אזוי, איך דאנק אייך טייערע חברים וואס איר זענט מיר געקומען מנחם יובל זיין. עפעס אזא געפיל האב איך היינט אויכעט. פרייד געמישט מיט טרויער, טרויער געמישט מיט פרייד, און קענטיג אז דאס. איז דער געטראנק ביזן סוף פון לעבן. אין נײַנצן איין און פֿערציק ווינטער א פראסט געווען, דער געטא דער ווילנער איז געווען ארומגערינגלט, אידן מיט ליכטעלעך אין די הענט זיינען געלאפן זוכן באהעלטענישן וואו זיך צו וואו צו אנטרינען. איך האב דעמאלט באשלאסן אין געטא ניט צו בלייבן, אדער מ'זאל מיך דערהרגענען אדער איכ'ל אנטלויפן. און איך באגעגן גראד דעם אידישן דיכטער סעמיאטיצקי וואָס זאָגט מיר אָן דאָס גליק? קום, זאָגט ער, מיט מיר, איך האָב פֿאַר דיר נאָך אַ בוידעם, דאָס הײסט, ער האָט שוין אַ בו, נאָך אַ קוימען, דאָס הײסט, ער האָט שוין געפֿונען אַ קוימען, וווּ ער קען זיך באַהאַלטן, און מיר האָט ער אָנגעזאָגט די גוטע בשׂורה, אַז ער האָט פֿאַר מיר נאָך אַ קוימען. האָב איך ניט געוואָלט זײַן אין די קוימענס. און דורך צענדליגער ניסים איז מיר געראטן זיך ארויסצורייסן פון געטא און איך בין אנטלאפן אין זאקרעטער וואלד, און אט בין איך דארטן געלעגן, און מיטאמאל האב איך דערזען גרינע פייערלעך ארום מיר, האב איך פון אנהייב געמיינט אז דאס האבן די דייטשן. דערשפּירט וווּ איך געפֿין זיך, ווײַל ווינטער איז דאָך קענטיק די טריט אין שניי און זיי יאָגן מיר. אָבער מיט אַ מאָל האָב איך באַמערקט, אַז די פֿײַערלעך גייען עפּעס צוזאַמען, האָב איך פֿאַרשטאַנען, אַז דאָס זענען וועלף, און אין אַזאַ שעה, ווען פֿון איין זײַט יאָגן די צוויי-פֿיסיקע וועלף, און אַרום און אַרום זײַנען די פֿירפֿיסיקע װעלף. דערמאָן איך זיך, אַז איך האָב זיך פֿאַרדעקט ביזן האַלדז מיט שנײ, און איך האָב בײַ זיך געטראַכט, אַז די װעלף װעלן צו מיר צוקומען, זאָלן זײ כאָטש אָפּבײַסן דעם קאָפּ אַלײן, און דער גוף זאָל בלײַבן. און אזוי בין איך געלעגן אין האלב זיסער פארפרוירנקייט, און תפילה געטאן צו דער אלמאכט, אז אויב ס'וועט עפעס געשען א נס, אדער ס'איז פאראן אזא כח וואס קען פארהיפנאטיזירן די וועלף, זיי זאלן זיך צו מיר ניט דערנענטערן. און איך וועל בלייבן לעבן, זאג איך דיר צו, מיין האר, האב איך געשעפטשעט, צוויי זאכן, איך וועל זיך באמיען, פרואוון, קומען אין ארץ ישראל, אויף אונזער אלטער אויסגעבענקטער ערד, און דאס צווייטע, איך וועל מיט אלע מיינע כוחות, זינגען דיר לידער. כ'וועל דיר זינגען לידער פון הר הבית, פונעם כרמל, און כ'וועל פרובירן מיט מיינע געפילן, מיט מיין הויט, מיט מיינע ליפן, פילן צי זיי געפעלן דיר. די צוויי זאכן פרואוו איך מקיים זיין. דאס ערשטע, האב איך מקיים געווען. אין נײַנצן זיבן און פֿערציק, פֿון דעם פֿרײַען פּאַריז, נאָכדעם ווי כ'בין געלעגן אין די קאַנאַליזאַציע-רערן פֿון ווילנע נאָך אַלע וואָגלענישן און מאַטערנישן. אין איין שעהנעם טאָג זאָג איך מײַן ווײַב, פּאַק אײַן די טשעמאָדאַנען, קומען גאָלדע מאיר, מעג איך דאָס דערציילן, איך נאָך. באקומען א פאלשן ענגלישן פאס, און אויף א צעבראכענער ענגלישער, אויף א צעבראכענער גריכישער שיפל וואס האט געטראגן דעם נאמען פאטריא, דאס וואלט געווען די צעבראכענע פאטריא, צעבראכענע פאטערלאנד וואס איך לאז איבער, האב איך זיך אוועקגעהוידעט איבערן מיטללענדישן ים. צום לאַנד, פֿון װעלכן איך קום איצטער דאָ צו אײַך. און איך האָב געהאַט אױפֿן ים אַ געװאַלדיקע איבערלעבונג, קומענדיק צו די װאַסערן בײַ קרעטע, איז געשען אַ שטורעם, אָבער אַן אמתער שטורעם, ניט קײן פּאָעטישער. שיף איז עפּעס אַרײַנגע. ווינטיג געווארן צווישן סקאלעס, מ'האט שוין אנגעהויבן צו ווארפן די זעק, די פראכט, אין וואסער אריין, מענטשן האבן געוויינט, געזאגט וידוי, און איך געדענק ביז איצטער וואס איך האב דעמאלט געטראכט און געפילט, איך האב דעמאלט געטראכט אז אויב אפילו איך וועל דא דערטרונקען ווערן, איך וועל אומקומען, איז מיר אויך כדאי געווען דער האלבער וועג, דאס וואס איך בין שוין נענטער צו ארץ ישראל. דאס האב איך דעמאלט געטראכט. און אז כ'האב נישט געוואוסט מיט וואס אונטערצוקויפן דעם שטורעם ער זאל זיך בארואיגן, האב איך דעמאלט אויפן שיף געהאט אנגעשריבן א ליד. איר ווייסט דאך אז דיכטער זענען נאראנים, אייבערגלייביגע. זאָג איך צום שטורעם, װאָס זאָל איך דיר געבן, זאָלסט זיך באַרויִקן? נאַ, נאַ, האָב איך צעריסן, נאַ, נעם מײַן ליד! און עפּעס איז דער שטורעם קענטיק געװען אַ גוטער קריטיקער און זיך עפּעס באַרויִקט אַ ביסל, די שיף האָט זיך אויסגעגלײַכט און זיך אַװעקגעלאָזט װײַטער. און אַז ס'האָט זיך אויסגעלײַטערט בײַ נאַכט, זעה איך ווי אויפן בארטן פון שיף שטייט אן אלטע אידענע, געראטעוועט פון א לאגער, און זי וויינט, וויינט ביטער. זאג איך צו איר, וואס וויינסט, וואס וויינט איר מומע איצטער, דער שטורעם איז דאך שוין ברוך השם אריבער. וואס וויינט איר? זאגט זי מיר, איך טראכט צי איך וועל געפינען אין ארץ ישראל מיין קרוב. אייער קרוב? וואו וואינט ער? זאגט זי, איך ווייס ניט. זאג איך, אין וועלכע שטאט, וואס א גאס? איך ווייס ניט. זאג איך, ווי רופט מען אייער קרוב? אפשר האב איך געהערט אזא נאמען. זאגט זי, מען רופט אים דער רבונו של עולם. איז אט איך, מיינע ליבע פריינט, בין געקומען אין ארץ ישראל צו זוכן אט דעם קרוב. און איך זוך אים ביז איצטערט. און ס'דוכט זיך מיר אז אמאל גיט ער א וואונק צווישן בערג. אדער איך הער זיין קול פון מדבר און אזוי לעב איך צוזאמען מיטן כרוב. און ס'איז פאר מיר דער זין פון מיין לעבן אז איך זאל אויך אויפן באדן פון מיין ניי לאנד קענען מקיים זיין

און מיט מיר זענען געשען אויסטערלישע זאכן, כ'ווייס נישט פארוואס איך בין דאס ווערט. דערהויבנדיגע מאמענטן וואס מיר האט זיך אויסגעדוכט אז מיט דעם דערהויב איך מיין ווארט, דאס אידישע ווארט וואס איז דער אטעם מיינער. איך דערמאן זיך אין נײַנצן נײַן און פֿערציק אין די טעג ווען ס'איז פארנומען געווארן דער נגב, בין איך צוזאמען מיט יצחק שדה, איר האט זיכער געהערט דעם נאמען, א לעגענדארע געשטאלט אין לאנד, דער גרינדער פון פלמ"ח, און נאך א מעלה האט ער געהאט, ער האט אליין געשריבן, כ'האב אים איצטערט געפרואווט פאראייביגן ווי מען רופט עס אן אין א פאעמע, זעמיר צוזאמען געפארן צום ים סוף, קיין אילת, דעם ערשטן מאל אין מיין לעבן, דעם ערשטן מאל אין מיין לעבן האב איך פרובירט ענגליש ניט ריכטיק, האָבן זיך געעפנט מיינע פאַרגליווערטע דורך די מלחמה יאָרן חושים, און איך האָב אַריינגעצויגן אין זיך די שיינקייט, די שיינקייט פון דעם מדבר, די שיינקייט פון דעם נגב. און אָט זעמיר ביידע געקומען ביים ים-סוף, טאַקע דער אמת'ער ים-סוף. און מיר זענען אַרויפגעקומען, אַרויפגעגאַנגען אויף רעכטס, אויף אַ באַרג, וואָס דעמאָלט האָט ער נאָך געטראָגן אַן אַראַבישן נאָמען, ראַסל-נאַקיב האָט ער געהייסן, איצט הייסט ער הר-שלמה, אויף שלמה'ס נאָמען. און איך האב אזוי א קוק געטאן די לאנדשאפט די פאנאראמע אויף רעכטס די הרי מדין און דא די הרי אדום און ווי זיי אלע שפילן מיט די פארבן אין דעם ים סוף אין דעם אידישן ים סוף אין אונזער ים סוף און הינטער מיר אביסל ווייטער א ריזיגער אפגרונד אויפן אנדער זייט שוין מצרים האב איך מיטאמאל דערזען אז אויפן שפיץ בארג, וואס דארט איז אייגנטליך דער אנהייב פון די סיני בערג, שטייט א אינגל פון א יאר אכצן צוואנציג, אקערשט געקומען צי פון ווילנע צי פון ווארשע, שטייט א אינגל און זינגט אנטקעגן דעם ים סוף, אנטקעגן די בערג, אזש אין דער טיפער אייביקייט אריין. וואס זינגט ער? זאג ניט קיינמאל אז דו גייסט דעם לעצטן וועג פון הירשקע גליק פון ווילנער געטא. און איך האב דאס געזען און געהערט, און יצחק שדה האט געזען ווי איך בין באגייסטערט און צוטומלט. קומט ער צו צו מיר אזוי סאלדאטיש בראוו, גיט מיר א קלאפ אין אקסל און זאגט צו מיר, קוק זיך איין ווי הויך אידיש איז געשטיגן! און אידיש דארף שטייגן הויך, מוז שטייגן הויך! דאס איז דער זין פון מיין לעבן און פון דעם לעבן פון די אלע און וואָס מיט די ציין און מיט די נעגל קלאַמערן זיך אָן אידישן וואָרט. איך האָב אַ קליין מיידעלע, היטער איז שוין גרעסער אַ ביסל, אָבער אַמאָל, ווי אַלע קליינע קינדער, וואָס זאָגן חכמות, האָט זי אויך געזאָגט טיפע זאַכן, זאַכן, וואָס קען אַ מאָל קיין דיכטער ניט איינפאַלן. כ'האָב פיל געשריבן לידער פון אירע ווערטלעך. איצטער איז זי שוין געוואָרן עלטער, זאָגט זי שוין ניט אַזעלכע ווערטלעך קלוגע, האָב איך ווידער אַ קליינינקע, וועלכע זאָגט שוין ווידער חכמות. האָט אַ מאָל געזען רינאַ, ווי ביים עסן האָב איך, שניידנדיק ברויט, זיך צעשניטן אַ פינגער. קוקט זי אַזוי אויפן בלוט, ווי ס'טריפט ביי מיר עפּעס פון האַנט, און גיט צו מיר און זאגט, טאטע, לאז אריין דאס בלוט צוריק, כ'קען אויף דעם ניט קוקן. און דאס איז עפעס געווען א פארמולירונג, אזא וואונדערליכע פארמולירונג, וואס מיר דוכט זיך איך וואלט זיך קיינמאל ניט געקענט דערטראכטן צו דעם. מיר מוזן אלע פרובירן מיט אונזערע אלע כוחות, צוריק אריינלאזן דאס פארגאסענע בלוט, אריינלאזן אין אונז און אונזערע דורות, דאס פארגאסענע בלוט פון אידישן ווארט, מוזן מיר צוריק אריינגעבן און שטארקן. ערב מיין קומען דא צו אייך מיינע טייערע פריינט, האב איך געמאכט א קורצע נסיעה איבערן לאנד, ס'איז געווען א רעגן, א דורכזיכטיגער רעגן וואס קיין טראפנס האט מען נישט געזען, נאר עפעס אזא זאלב האט באדעקט דאס גאנצע לאנד. בין איך געפארן קיין צפת, כ'האב ליב אט די שטאט אין גליל וואו מ'רעדט אזויפיל אידיש. און וואו די לאנדשאפט איז אזוי אינספירירנדיג, און צום ערשטן מאל פאר מיין זיין צוועלף יאר אין לאנד האב איך דערזען צפת אין א רעגן, און כ'בין ארויף אויפן הר מירון, איר ווייסט דאך וואו ר' שמעון בר יוחאי ליגט אין זיין הייל. כ'האב דארטן געוואנדערט, ס'איז געווען עפעס א אויסערגעווענליכער ריח, דער גאנצער בארג דארטן איז באדעקט מיט מירטן ביימער, הדסים, כ'האב דעם ערשטן מאל אין מיין לעבן געזען א מירטן וואלד, און ס'האט ארויסגעגעבן א ריח פון מיין קינדהייט, פון מיין ערשטער קינדהייט, פון די פרייד פון מיין קינדהייט, און כ'האב זיך אזוי צוגעטולעט צו דעם, און אנטקעגן אויפן הר כנען האב איך מיט אמאל דערזען ווי עס וואקסט ארויס א רעגנבויגן פון דער סאמע ערד ווי א בוים, און ס'האט אזוי מיר געהיילט און דערפרייט, זע איך מיט אמאל ווי א איד טראגט א זאק אויפן פלייצע. א איד בארוועס טראגט א זאק אויפן פלייצע. גיי איך אים נאך. קומט ער מיטן זאק צו דער הייל פון ר' שמעון בר יוחאי. נעמט ארויס פון זאק אנגעקליבענע מירטן און לייגט צו. צו דער הייל פון ר' שמעון בר יוחאי וואס גילט ווי דער מחבר פון דעם זוהר. די הייל רופן זיי אן די מיירע, מען רופט עס ניט מערה נאר אויף אידיש הייסט עס די מיירע, לייגט ער צו די מירטן צו דער מיירע. זאג איך צו דעם אידן וואס טוט איר עפעס, וואס נעמט איר עפעס, ברענגט פון די בערג די מירטן און לייגט צו צו דער מיירע פון רבי שמעון בר יוחאי, זאגט ער ביי נאכט אז ס'וועט קומען זיין נשמה, זאל זי זיך פריער טובל זיין, זאל זי דורכגיין דורכ'ן איינגענעמען געשמאקן ריח פון די מירטן, וועט אים זיין איינגענעמער, וועט ער זיך פרייען אין דער ערד. עפעס איז געווארן פאר מיר. ווי א אנזאג ווי א אנזאג פון אידישן ליד. אונזער אידיש ליד האב איך דעמאלט געטראכט ביי זיך איז ניט נאר פאר די לעבעדיגע, ניט נאר די לעבעדיגע דארף זי דערפרייען. נאר יעדער אידישער עכטער פאעט פילט ביי זיך אז מיטן שטארקן און אויסאיידעלן און קרעפטיגן דעם ריינעם אמת'ן אידישן ווארט, דערפרייט ער ניט נאר די לעבעדיגע, נאר אויך די טויטע האבן הנאה אין דער ערד אויב מיר קענען זיך פארשטעלן

אזא געפיל האב איך, און איך זאג דאס איצטער אין מיין דערהייבונג פון דעם היינטיגן אוונט, אז מיט דעם דערפרייען מיר אונזערע טויטע אומגעקומענע ברידער און שוועסטער, דערפרייען מיר די קדושים אין דער ערד. זאל געשטארקט ווערן און דערהויבן ווערן

אנגעצייכנט וועלכע לידער צו לייענען. גוט? יא. פארפרוירענע אידן. האסטו געזען איבער פעלדער מיט שניי? פארפרוירענע אידן א ריי נאך א ריי. זיי ליגן אן אטעם. פֿאַרמירמלט און בלאָ. נאָר טױט איז אין זײערע קערפּערס ניטאָ. װײַל ס'פֿינקלט אױך ערגעץ פֿאַרפֿרױרן דער גײַסט, װי אַ גילדענער פֿיש

און קען זיך ניט געבן קײן ריר, אַ טראָט לעם דער מאַמען ליגט הונגעריק ס'קינד און מאָדנע, זי קען עס ניט זײגן אַצינד, און ס'גליווערט אַ פֿױסט בײַ אַ נאַקעטן גרײַז, און קען ניט זײַן כּוח באפרייען פון אייז. כ'האב אלערליי טויטן פארזוכט ביז אהער, ס'קען מיר שוין קיינער ניט וואונדערן מער. נאר אצינד אין דער יוליגער היץ אויף א גאס, באפאלט מיך דער פראסט ווי ס'באפאלט משוגעת. עס גייט מיר אנטקעגן דאס בלויע געביין פארפרוירענע אידן אויף שנייאיגן פליין, מיין הויט ווערט באצויגן מיט מירמלנער שיכט, און אפשטעלן נעמט זיך דאס ווארט און דאס ליכט,

גראָב איך אַ גרוב, װי מען דאַרף, װי מען הײסט, זוך איך בעת מעשׂה אין דר'ערד אױך אַ טרײסט. אַ גראָב און אַ שניט און אַ װערעמל קלײן, נעמט צאַפּלען פֿון אונטן, דאָס האַרץ קען צעגײן. צעשנײַדט אים מײַן רידל.

און א גלויבן נעמט שטארקן דעם ארעם. אויב א ווערעמל גיט זיך ניט אונטער דעם שניט, ביסטו ווינציקער דען פון א ווארעם?

ס'איז אומעטיג גאט מיינער. ווי לאזט מען איבער דעם עמק הבכא, די שטיבער, די גריבער? ווי שטעלט מען דער פוסטקייט א דענקמאל א צייכן?

עלעהיי איך בין ווידער אין יענעם שווארצבערדיגן פוילן א טאג פארן גיהנום, עס גריסן מיך תחיית המתים'דיג נעמען, פארליימיגטע פענימער הייבן זיך נעמען אריין אין געווירבל מיין גוף בחיפזון. א רגע און ווערן פארוואנדלט אין גראזן, צעצינגלט אויף בערגלעך מיט גרינעם דערבארעם. איך שפיר אבער אונטער די גראזן א לארעם, ווי ס'וואלטן די טויטע פארטיידיגט א ביתר, און שאלן ארויס דורך א שווארצן טרומפייטער דאס לעבן.

און היט דעם ברילאנטענעם שטויב פונעם דיכטער, וואס האט אין די געטאס געשפרייט זיינע ליכטער, געלאדן פארזשאווערט געווער מיט בטחון. איך שטיי ביי דעם אוהל און זע אין די מאכן ביים ראנד איז א שמאלע באהעלטעניש קענטיג א געטא איד האט עס מיט פארכט אייגנהענטיג א היים זיך געבויט ביים אנטרינען פון שחיטה. די גאלדענע קייט זאל דא האבן א שליטה און היטן דעם לעצטן וואס טוליעט זיין גלויבן.

שטאַרקן זײַן דערנערשן גוף אים, און איך, װאָס אַהער בין געקומען כּדי צו געזעגענען זיך, נעם אַרױף אױף מײַן פּלײצע דעם אוהל און װאַנדער אַװעק מיט זײַן ניגון.